און דאס ברענגט די מפרשים און די מדרשים צו זאגן פארשידענע אינטערעסאנטע תורות, ס'איז דא א חק און ס'איז דא א תורה, ס'איז דא זאכן וואס זענען תורה וואס מ'קען לערנען און וואס מ'קען פארשטיין, זאכן וואס זענען חוקים וואס זענען כאילו געזעצן אדער מנהגים אדער חקיקות וואס מ'פארשטייט נישט, ס'איז פשוט אזוי, אזוי איז עס. דא זענען דא זייער אסאך, זייער אסאך תורה'לעך און זייער אסאך יסודות וואס מענטשן מיינען און מענטשן זאגן, מ'דארף טון די תורה אזוי ווי א חק אן א טעם, נישט וועגן די טעם, ווייל די אייבערשטער האט געזאגט. און אזוי אנדערע אנדערע טייטשן. מ'מוז אבער, מ'מוז אבער אלעמאל זיין קאנעקטעד דארף זיך צוריק גיין צו סיי די פשוטע אמת די פשוטע הלכה די פשוטע זאך וואס עס שטייט נישט קיין נישט נאר תורה'לעך און סיי דאס איז אז די צוויי זאכן זענען זייער קאנעקטעד סיי צו די סוד צו די יסוד הדברים אזוי ווי די ספרי קבלה די זוהר. זענען מסביר סודות התורה כפשוטו, עס הייסט אין אנדערע ווערטער, די פשוטע פשט איז דאך אז פרה אדומה איז מען נעמט א רויטן קו מען שעכט עס, א סארט קרבן, א סארט חטאת חיצונה, און מיט דעם אויב א איד איז א טמא מת, שפריצט מען עס אויף אים און ס'איז אים סאם האו מטהר פון די טומאת מת, דאס איז דער פשוט'ער פשט, פשט הכי פשוט. און יא, אפשר איז דא אין דעם געוויסע פרטים וואס זענען שווער מסביר צו זיין. ס'איז נישט ריכטיג אינגאנצן צו זאגן אז ס'איז נישט פארשטענדליך. ס'איז אזוי פארשטענדליך ווי אז מ'נוצט זייף וואשט זיך אויס די הויז. אונז דארפן נאר וויסן פארוואס פונקט די זייף. מ'קען זאגן א רוחניות'דיגע זייף, כ'ווייס. עפעס סגולה'דיג. פארוואס פונקט די זייף? פארוואס פונקט דאס? פארוואס פונקט דאס וואשט אויס די. טומאה פון טומאת מת, אקעי, אונז ווייסן נישט וויאזוי טומאת מת ארבעט, איז נישט אזוי שווער, דאס איז שטייט שוין אין די מדרש, רבי יוחנן האט געזאגט אז ס'איז נישט אזוי שווער צו פארשטיין דאס. אין אנדערע ווערטער, הלכה למעשה, די די די הלכה, דאס איז דאך די הלכה, ס'האט נישט זייער אסאך צו טוהן, וואס מיין איך צו זאגן, ס'האט נישט צו טוהן, ס'האט צו טוהן מיט א נושא וואס הייסט טומאת מת, וואס הייסט וויאזוי מ'ווערט טהור פון טומאת מת, מ'קען צוריק גיין אין די בית המקדש נאכדעם וואס מ'איז געווארן טמא מיט טומאת מת, דאס איז דאס איז די די נושא, די סאבדזשעקט פון די פרשה, די סאבדזשעקט איז נישט צו די תורה האט טעמים, די סאבדזשעקט איז נישט צו מ'דארף טוהן מצוות ווי א. מקבל עול אדער מיט מיט הבנה, דאס איז נישט די סאבדזשעקט בכלל. און מען דארף אלעמאל נזהר זיין נישט צו טוישן די סאבדזשעקט. איינע פון די גרויסע זאכן וואס מען טוט כסדר ווען מען זאגט תורה'לעך איז מען טוישט די סאבדזשעקט. די תורה רעדט פון איין זאך, און מען זאל רעדן וועגן א צווייטע זאך זאגט מען אז זי רעדט וועגן דעם. מען דארף לערנען רעדן וועגן זאכן וואס אונז דארפן וויסן וועגן, וואס זענען אונז נוגע. אבער מען קען נישט סתם. סתם טוישן די סאבדזשעקט, מען קען לערנען אריינלערנען אין דעם סאבדזשעקט אין דעם נושא דארף מען אריינלערנען וואס ס'מיינט באמת און ווי אזוי ס'מיינט און מער מופשט און אזוי ווייטער. סאו אין אנדערע ווערטער, די סאבדזשעקט אויף וויפיל מ'טוט רעדן דא, די סאבדזשעקט דא איז א זאך וואס הייסט מיתה, ס'איז א זאך וואס הייסט טומאת מת, און א זאך וואס הייסט טהרה פון טומאת מת, און די אלע פרטי הלכות, די זיבטע טאג דארף מען שפריצן און די דריטע טאג און אזוי ווייטער, די אלע פרטים, דאס איז דאס איז די נושא און דאס איז, קיינער אינטערעסירט זיך נישט אין דעם, יא? מ'אינטערעסירט זיך אין, מענטשן זענען אינטערעסירט אין זאגן אז מ'זאל זיי פאלגן, אפילו מ'פארשטייט נישט זאגן זיי אנדערע תורות, יעדער איינער האט זיך אינטערעסירט אין עפעס. אבער די תורה איז אינטערעסירט אין דעם, די פשוט'ע פשט איז אינטערעסירט אין דעם, דאס איז זיין סאבדזשעקט. די זעלבע זאך אין די סוד הדבר, די סוד, ווען מ'קוקט אין זוהר זעהט מען, אז די סוד האט צוטוהן מיט דעם זעלבן סאבדזשעקט, ס'הייסט ס'איז דא א סוד, די סוד זאגט אז דא רעדט זיך פון די שכינה, די שכינה ווען זי האט נישט קיין שפע ווערט פון די פון די ז"א, פון די תפארת ווערט זי כביכול נטמא, ווער קומט אריין אלע מיני קליפות און די סוד, אדער די גבירות אדער די וועגן וואס מען טוט מיט מיט די אדומה תמימה מיט די גאנצע סדר דאס זענען וועגן ווי אזוי צוריק ממשיך זיין צוריק ממשיך זיין די אור אין די אין די שכינה וואס דאס ברענגט אריין די חיים ס'זאל נישט זיין קיין מיתה זאל נישט זיין קיין אחיזת סטרא אחרא דאס איז די לשון פון די זוהר מער ווייניגער מען קען מדייק זיין דאס דארט איז אינטערעסאנט. און ס'האט ס'איז טאקע נישט די זעלבע ווי די פשוט'ע פשט, אנדערע ווערטער ס'רעדט נישט אויף די זעלבע לעוועל, פשוט'ע פשט רעדט מען אין עולם הזה א איד איז טמא געווארן דארף מען רעדן צי ער ווי אזוי ער ווערט נטהר און אזוי ווייטער, און די סוד רעדט נישט פון א איד נאר פון די שכינה, נאר פון מדריגות אין אצילות, מדריגות עליונות, וואס וואס ס'מיינט ביי זיי טומאה, וואס ס'מיינט ביי זיי טהרה, און די סוד דארט, דאס איז בעצם די הסבר, דאס איז בעצם די קאוז, דאס איז בעצם די שורש פון דאס וואס דא טומאה אויף דער וועלט, וואס איז פשט אז מענטשען שטארבן? וואס איז פשט אז דא טומאה, אז מען ווערט רירט אן א מת ווערט מען טמא? דער פשט איז אז מען ווערט סטאק אין עפעס א היכל פון קליפה, אין עפעס א אין עפעס אחיזת החיצונים, און די די עצות די פרטים פון די תיקונים דאס איז מתקן דער פראבלעם, דאס איז על פי סוד. יעצט זייער, מען דארף זייער גוט געדענקען, דער סוד האט נישט געטוישט דער סאבדזשעקט, דער זוהר האט נישט געטוישט קיינמאל דער סאבדזשעקט. עטליסט נישט און ווען ער רעדט פון די סארט טעמי המצוות זוהר טוישט נישט די סאבדזשעקט זוהר רעדט פון די זעלבע זאך נאר ער רעדט פון די זעלבע סאבדזשעקט באופן מופשט באופן עליון אזוי ווי די די רמב"ן זאגט די תורה די מדברת בתחתונים ורומזת בעליונים ס'רעדט זיך פון א יום בעולם הזה און די אמת יום מיינט א ספירה די נפקא מינה פון דעם איז אז ווען מען טוישט נישט די סאבדזשעקט סיי מען פארשטייט וואס ס'שטייט אין פסוק מען פארשטייט וואס די טומאת מת, וואס די טהרה פון טומאת מת, וואס די פרה אדומה וואס זי טוט, און סיי, דאס דאס איז די תועלת, מיט דעם קומען די חסידישע ספרים און אנדערע בעלי תורת העבודה און זיי קענען פון דעם לערנען זאכן, ווייל ווי ברגע וואס מען פארשטייט אז די סאבדזשעקט, די נושא פון פרשת טומאת מת, פון פרשת פרה אדומה, איז א גרעסערע סאבדזשעקט. פארוואס? אויב מ'טראכט אביסל אריין, וואס איז פשט טומאת מת? וואס מיינט דאס? וואס איז די מהות? וואס איז די עסענס? וואס איז די אמת'דיגע הבנה פון דעם? קען זאגן איינער אז עס איז גארנישט, נישטא קיין הבנה, עס איז נאר דא די פאקטן, נאר דא די הלכה. דאס איז איינער וואס זאגט אז די תורה, אז עס האט נישט קיין טעם די תורה. אבער די זוהר בעצם זאגט אז עס האט יא א טעם. עס האט א טעם, וואס הייסט? דא אין עולמות העליונים איז דא אזא זאך, ס'הייסט דאס וואס איז דא אין די וועלט טומאת מת האט א ריזען. עס איז נישטא גארנישט אין די וועלט וואס האט נישט קיין ריזען. עס איז נישטא גארנישט וואס געשעט סתם, מעדזשיק, ס'פאפט.

און ממילא וויבאלד אז מען רעדט פון באופן מער מופשט, ס'הייסט דאס וואס אונז, דאס וואס איז טומאת מת בעולם האצילות איז דאך נישט ממש א טויטע מענטש, נישט דא דארט קיין גופים, נישט דא קיין, אין אין די ריזענס פון די זאך, אין די סיבות פון די זאך, דאס הייסט סיבת הסיבות, יא ס'איז דא לעוועלס פון סיבות פאר יעדע זאך, די סיבות פון עולם האצילות דארט איז נישט דא קיין מעשה מיט די אלע זאכן, ממילא קומט די בעל שם טוב און ער זאגט, שטייט אין הקדמה פון די תולדות, די איינע פון די יסודות פון די בעל שם טוב, אז. אויב אזוי, קען מען דאך מקיים זיין היינט פרה אדומה, אזוי ווי די קענט, וואס דאס איז בעצם די עומק פון וואס די חכמים זאגן, אז כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, איז דא אין די מדרשים פון שבת פרה, פון שבת חוקת, אז ווען אידן לערנען די פרשה פון פרה אדומה איז דער אייבערשטער מטהר, וזרקתי עליכם מים טהורים, פון די הפטורה, דער אייבערשטער איז מטהר די אידן מיט זיינע מים טהורים, פרעגסטו ווי זענען די מים טהורים, האט דאך גערעדט די הלכה איז, האסט אלס געטשעינדזשט די סאבדזשעקט, ניין איך האב נישט געטשעינדזשט די סאבדזשעקט. די סאבדזשעקט פון יענע מים וואס מען מאכט דארט ביי די הר הזית מיט די פרה אדומה, דאס איז אז אין דעם איז מען ממשיך די אור העליון וואס הייסט מים און וואס הייסט אפר און וואס הייסט פר און אזוי ווייטער. און דעם זעלבע זאך קען מען אויב ס'איז דא איין וועג פון עס צו טון אין די הלכה פראקטיש ווי ס'קומט אויס, איז דא נאך וועגן ווי אזוי עס צו טון, אדער ס'איז דא אפשר מ'קען זאגן אזוי ס'קען זיין ס'איז דא אנדערע מצוות איז די זעלבע איידיע, אפשר מ'וואשט מים אחרונים איז די זעלבע איידיע פון פרה אדומה,

מבחינת עולם הזה, מבחינת עולם העשיה איז א אנדערע מצוה, אין עולם העשיה איז דא אסאך מצוות, דא תריג מצוות, תריג אברים, שסו גידים, שסו טעג אין די יאר, יעדן טאג איז דא א אנדערע מצוה, דא אנדערע בחינות, אנדערע מצבים, אבער אין די עולם, עולם העליון, אין די סיבה פון דעם, די טעם פון דעם, איז דא איין זאך, איז דא אסאך זאכן אבער ווייניגער זאכן, ס'דא אלעמאל ווייניגער זאכן אין די טעמים ווי אין די הלכה למעשה. און ממילא אזוי ווי יעדער פארשטייט איז גראדע א דבר פשוט אז די סיבות פון זאכן זענען ווייניגער, וואס מיין איך צו זאגן? למשל, וויפיל הייזער זענען דא? גייט ארום און פארט ארום זעט מען אסאך הייזער, ס'איז דא גרויסע הייזער, קליינע הייזער, נידריגע הייזער, קלינע הייזער, שמוציגע הייזער, פענסי הייזער, ביליגע הייזער, הייזער אין אמעריקע, הייזער אין ארץ ישראל, הייזער אין פראנקרייך, אלע מיני הייזער, יעדע איינער האט זיך זיין סטייל און זיין זאך און זיין וועג, יא.

מהות פון אַ הויז איז אַ פּלאַץ וואָס מענטשן קענען וואוינען. ס'איז אַ דאַך אַ דאַך איבערן קאָפּ. ס'איז באַשיצט פון די פון די עלעמענטס, ס'באַשיצט פון די פון די רעגן, פון די אינדרויסן. ס'מאַכט אַ פּריוואַ פּרייוועסי. מ'קען רעדן אין אַסאַך אַספּעקט וואָס איז אַ הויז. אַ הויז איז אַ פּסיכאָלאָגיש, ס'איז אַ פּלאַץ פון סעיפטי, אַ פּלאַץ פון פּרייוועסי. אַ מענטש פילט זיך אינדערהיים, ווי מ'זאָגט. עס איז שוין נענטער צו די מהות פון די הויז, יאָ. א מענטש איז ס'איז ס'איז ס'איז סתם בגשמיות ס'איז מער אזוי פאקטיש ס'איז מיין אייגן מ'קען מ'קען נישט גנב'ענען ס'דא א שלאס דאס איז ווייטער פארט פון א הויז און אזוי ווייטער יעצט איז האב איך שוין געזאגט אפאר מע אפאר אספעקטס פון די מהות פון א הויז אבער דאס איז אסאך ווייניגער ווי די וויפיל הייזער וויפיל הייזער זענען דא אין די וועלט צען מיליאן וויפיל איידיעס פון הייזער זענען דא אפשר דרײַ איך ווייס אז מ'זאגט ס'איז דא א פסיכאלאגישע הויז מ'פילט זיך באקוועם מ'פילט זיך אינדערהיים ס'איז דא א פיזישע הויז באשיצט פון די גנבים פון די רעגן. און ס'איז דא, איך ווייס, א פיינענשל הויז, ער האט ווי צו מאכן זיינע ביזנעס, אקעי, דאס זענען דריי סארט הייזער, אבער ס'איז נישט צען מיליאן הייזער, יא? פאר דעם מענטשן ווערן צעמישט, זאגן די זוהר צו זאגן אז די טעם פון פרה אדומה איז ממתיק זיין די דינים, די טעם איז ממשיך זיין חיות פאר די שכינה, נו, האסט געזאגט די זעלבע פשט אויף מצה, האסט געזאגט די זעלבע פשט אויף מרור, האסט געזאגט די זעלבע פשט אויף. איך ווייס וואס אויף יעדע זאך, יא מרור איז גמטריא מוות, דאס איז די ענין פון אדיב. זאגט מען ניין, יא אוודאי, עס קלאפט זיך אויס אנדערש, לפי הצורך, לפי הענין דארף מען אזוי ברענגען די ענין פון ברענגען חיים למקום המיתה, אבער די איידיע פון וואס הייסט לעבן, די איידיע פון וואס הייסט טומאה, איז נאר דא איין איידיע אדער צוויי אדער דריי, נישט קיין צען טויזנט, נישט תריג. יעצט, דאס איז עד כאן, עד כאן האט מען נאר געזאגט, לאמיר, לאמיר חזר'ן ווי אונז האלטן, מיר האבן נאר געזאגט אז. ס'איז דא אזא סאבדזשעקט וואס הייסט פרה אדומה, פשוט פשט, און ס'איז דא אויך א סאבדזשעקט אין סוד, און די סאבדזשעקט איז די זעלבע סאבדזשעקט, נישט אזוי ווי דרושים'לעך וואס מען רעדט פון שטייט אין תורה איין זאך, די תורה איז אינטערעסירט אין וויאזוי מען ווערט ריין פון א טומאת מת און דו רעדסט תורות וועגן צו מען דארף צו מען דארף פאלגן דער אייבערשטער ווייל מען פארשטייט אדער נישט ווייל מען פארשטייט, דאס איז נישט די זעלבע סאבדזשעקט בכלל. אבער וויבאלד אז דער זוהר און די וועג וויאזוי ער איז מסביר און דאס איז די אמת'דיגע דרך ההסבר, דארפסט דאך פארשטיין דאס איז די איינציגסטע סארט הסבר וואס קען זיין, וויבאלד אז זיין הסבר איז. וואס איז די אמת'דיגע ריזען? וואס איז די מהות פון די זאך? די מהות פון די זאך איז אלעמאל כולי ווייניגער אין א סענס ווי די פרטים און ס'איז ברייטער ממילא וויבאלד ס'איז ווייניגער ס'איז דא דא איין איידיע פון נישט זיין טמא פון זיין קאנעקטעד צו לייף דאס איז איין איידיע און דאס איז די זעלבע איידיע ממילא קען מען עס טון אין בכל מקום בכל מצב אזוי ווי מיין משל פון א הויז און אפילו אמאל במקום אחר און אפילו עס איז נחרב בית המקדש כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וואס איז פשט? אז ס'איז כאילו הקריב עולה, תכל'ס, אויב אזוי פארוואס האט מען געדארפט א עולה לכתחלה? קען זיין ס'וואלט געווען בעסער, קען זיין אז נישט, קען זיין אמאל זיין אזוי ווי מ'זאגט איינער א הויז איז א פלאץ ווי ער פילט זיך באקוועם ווי ער פילט זיך באשיצט, אדער ווי ער איז באשיצט, און אז איינער האט נישט קיין הויז קען ער מאכן א סוכה וואס איז לבוד, ס'איז נישט ממש, ס'איז נאך מ'דארף רחמים אז די די די די ציג זאל זאל וויסן פון הלכות לבוד אבער מ'זאגט אבער. אבער ס'איז א געוויסע באשיצער, ער קען זיך, פסיכאלאגיש קען ער זיך פילן כמעט אזוי באקוועם אין זיין סוכה אדער אין זיין קעמערל דארט אין די וואלד ערגעץ ווי אינדערהיים, אדער אפשר אפילו מער אמאל, אמאל איז דא איינער וואס ביי אים זיין פיזישע הויז פילט ער זיך נישט אינדערהיים, פארוואס? ער פילט פרעמד, ער באלאנגט נישט דארט, מענטשן רעדן נישט שיין צו אים, איך ווייס, ער האט נישט קיין שלום בית, און ער גייט אין וואלד, ער מאכט התבודדות, דארט איז זיין הויז, וואס הייסט דארט איז זיין הויז? דארט איז נישט דא צו עסן, נישט דא צו טרינקען, נישט דא גארנישט, ס'איז אין די מדבר, אה! אבער דארט פילט ער די איידיע פון די הויז, איז אין א געוויסע זין איז ער מער הויז דארט ווי ער איז דא. די זעלבע זאך אין א געוויסע זין, ס'איז דא אויפן עובדא דהארון, ס'איז דא מענטשן וואס זיי פירן זיך אין די דרכים און די אמת'דיגע מידות עליונות, יא, ס'הייסט ספירות עליונות, די מידות עליונות וואס אויף זיי רעדט זיך די גאנצע תורה און יעדע מצוה, און ער איז אין א געוויסע זין נענטער צו די כוונה ווי דער וואס האט געהאט א פרה אדומה בזמן שהיה פרה אדומה, אויב יענער האט נישט געוויסט די כוונה אויב יענער האט נישט געטון ריכטיג, דאס איז דברים פשוטים, דברים פשוטים ביותר. יעצט איז דא נאך א זאך וואס איך וואלט אמת'דיג אנגעהויבן. ס'איז דא נאך א זאך, און דאס, אויב מען פארשטייט אזוי, אויב מען פארשטייט, אין אנדערע ווערטער אויב מען פארשטייט אז די טעם, די סארט טעם וואס איך גיי יעצט זאגן, אנדערע סארט טעם, יא, לאמיר פארשטיין ס'איז א אנדערע סארט טעם, איז דא דא א פראבלעם. מיר רעדן שוין יא וועגן טעמי המצוות. איז דא דא א פראבלעם. און איך זאג, פארוואס לייגט מען תפילין? זאג איך סתם, צו געדענקען דער אייבערשטער, איך ווייס. צו משעבד זיין, צו געדענקען די מח, די לב זאל זיין קאנעקטעד, זאל זיין מכוון, זאל זיין מרוכז, זאל נישט מתפזר זיין. זיין אביסל איינגעהאלטן אביסל צוגעבינדן, דאס איז די כוונה פון מצוות תפילין, דאס איז די איידיע. ס'דא א פראבלעם, ס'דא א פראבלעם ווען מ'זאגט אזעלכע טעמים, אז א מענטש קען זאגן, און אסאך מאל וועט א מענטש זאגן, נו, האסט אבער נישט פארענטפערט מיין קשיא. פארוואס? ווייל איך האב דיר געפרעגט פארוואס די תפילין דארף זיין שווארץ, וואס וואלט געווען שלעכט ווען ס'איז גרין? זאגסטו מיר צו געדענקען דער אייבערשטער. אדער זאגסטו מיר ווייל שווארץ איז מרמז אויף שחורות כעורב, די שכינה איז שווארץ מיט דעם, כ'ווייס. בקיצור, קענסט מיר זאגן אסאך זאכן, אבער איך האב נישט ליב דעם תירוץ, און איך זאג אז ס'איז נישט קיין תירוץ, ס'איז נאכאלץ גזירת הכתוב, פארוואס? דו האסט דאך נישט מסביר געווען פארוואס מען נעמט עור פון א בהמה און מען דרייט ארום די הענט. דו ווייסט וואס איך מיין דא, אביסל, אויב איך קען. ס'איז דא א וועג פון פרעגן א קשיא וואס לאזט נישט ענטפערן א תירוץ. מען דארף, מען דארף דאס ארויסהאבן אביסל. ווייל אונז לעבן אין דעם וועלט און מען דארף וויסן וואס די קשיא'ס צו וואס אונז פרעגן זענען און וועלכע סארט קשיא'ס אונז גייען פרעגן און ווי אזוי מען גייט זיי פרעגן. און קשיות מיינט דאך אויכעט, אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל, די שאלה פון מה יעשה אדם ויחיה. ווען איינער זאגט, זיי מיך מסביר פארוואס די פרה אדומה איז רויט, און וואס וואלט געווען שלעכט ווען עס איז נישט רויט, דרך משל. און איך זאג אים א תירוץ ווייל רויט איז מרמז אויף גבורה, איז מרמז אויף דין, און דא וויבאלד אז א מוות איז א גרויסע התגברות פון דין דארף מען אנכאפן די גרעסטע דין און אים פארברענען און ברענגען אויף מים חיים ברענגען אויף דעם חסד. יא, און איך זאג אים א פשט. און דער מענטש קוקט מיך אן אזוי, העלא, איך האב דיר געפרעגט א שאלה פון עולם הזה, פון עולם העשיה, פארוואס דא איז א רויטע קו, דו זאגסט מיך תורות וועגן דין און חסד, מה ענין זה אצל זה, עס האט דאך נישט קיין שייכות.

ער וועט בלייבן מיט זיין קשיא, וועל איך אים זאגן ווייסטו וואס ס'איז א חוק בלי טעם, דאס טוען אונז אזוי, ככה, רחמנא אמר. כ'ווייס נישט אויב כ'פארשטיי אליינס, ס'קומט ארויס וואס איך זאג. ס'הייסט אויב בעולם הזה, אין די וועלט, און עולם הזה מיינט מושגים פון די וועלט יא, מיר דארפן דאס דינגס געדענקען, מיר האבן געזאגט די וואך א שיעור מאנטאג מער אין אנדערע וועג, אבער וואס הייסט עולם הזה? עולם הזה איז א עולם, ס'איז א פלאץ כאילו, יא, אונז פארשטייען וואס ס'מיינט, אבער מען רעדט דאך פון די איידיע, יא. ס'איז אזא סארט וועלט וואו ס'איז לעגיטים, וואו ס'איז עקזיסט געוויסע סארט זאכן, געוויסע סארט זאכן עקזיסטן אויף די וועלט, יא. מארגעדזשעס עקזיסטירן, טאו טראקס עקזיסטירן, פייער טראקס עקזיסטירן, מלחמות עקזיסטירן, פאליטיק עקזיסטירט, ביזנעס עקזיסטירט, אלע זאכן עקזיסטירן. סאו קומסט אריין, קומסט אריין אין א קאפי סטאר ערגעץ און קול תורה איך פארטיי פאר נישט קיין חילוק אין איראן אין אמעריקע אין ארץ ישראל אין מאה שערים וועסטו פרעגן וויפיל ס'קאסט די רענט וויאזוי זענען די פרייזען פון די הייזער דא צו מ'קען מאכן פרנסה בכל העולם כולו פארשטייט מען דיר נישט קיין חילוק אין א אשרם אין אינדיע אין א קרעמל אין מאה שערים יעדע איינער פארשטייט זיך מיט דעם דאס איז מוסכם מוסכם על כל העולם אז דאס עקזיסטירט א מענטש דארף האבן א הויז דארף מען אים צאלן רענט צו אים קויפן און ס'דא פרייזן כולי עלמא מודה, כולי עלמא מודה. סאו דאס איז מוסכם אבער דאס איז עולם העשיה, דאס איז עולם הזה. און נישט נאר איינער קען שרייבן, מ'זאל זיך נישט אינטערעסירן אין דעם, זיך אינטערעסירן, אבער אין דאס, מען רעדט מיט אים וועט ער פארשטיין גאנץ גוט פון וואס מען רעדט, קיינער נישט זאגן איך ווייס נישט פון וואס דו רעדסט, קיינער זאגט נישט דאס, יא? קיינער זאגט נישט איך ווייס נישט פון וואס דו רעדסט, א הויז, א דירה, פארוואס דארף מען, דארף צאלן, איך דארף צאלן פאר איינער ווייל נעכטן איז ער געוואוינט דא, דארף איך אים צאלן א מיליאן דאלער איך זאל וואוינען, זיי מיך מסביר נאכאמאל. כאפ נישט וואס די שייכות די צוויי זאכן. קיינער זאגט נישט דאס א פלא יא? טראכט אריין וועסטו זען אז די עולם הזה איז די גרעסטע חק בלי טעם. פארוואס קיינער זאגט נישט דאס יא? יעדע איינער פארשטייט יעדע פארשטייט זייער גוט. אפשר דא עפעס א אויבער חכם ערגעץ. אבער אפילו ער פארשטייט אויך ער פרעגט נאר נאך א קשיא. אבער קיינער זאגט נישט אזוי ווי מען זאגט, ווען איך זאג א טעם, אז איך וועל דיר זאגן א טעם אז די פרה אדומה דארף זיין רויט, ווייל רויט איז מידת הדין, זאגן מענטשן, וואט? מידת הדין? וואט איז דעט? אז איך זאג אז די רענט דארף מען צאלן ווייל דער בעלבאס הייסט צאלן, אנישט גייט ער דיך ארויסווארפן, ווי יעדער איינער פארשטייט. עס מאכט בערך אזוי, מאכט ווייניגער סענס. ווייל וואס וואס האט יענער געטון? אז מיין זכות איז אז איך דארף אים צאלן, ענדערש זאל ער מיך צאלן. ווייל וואס דארף מען צאלן בכלל? עס איז דאך דא אסאך, קוק אויף די וועלט, ס'איז פול, ס'איז ווייסט נישט, ס'באלאנגט. דא ס'דא אסאך שטח אויף די וועלט פארוואס דארף איך צאלן? וואס איז די פשט פון די גאנצע זאך? ס'איז זייער פאני. ווער ס'הייבט טראכטן אריין איין מינוט, זעט ער אז די עולם הזה איז די גרעסטע חק בלי טעם. ס'איז נאר אז אונז וואוינען אויף די וועלט, אונז זענען צוגעוואוינט דערצו, און שוין זענען צוגעוואוינט, אונז לעבן, ס'מאכט סענס, ווייל אונז לעבן וויטין די סיסטעם, וואס הייסט וויטין א סיסטעם? אונז לעבן וויטין די וועלט ווי מ'קויפט, מ'גייט צו די ארבעט, און מיט דעם מאכט מען געלט צו צאלן רענט, און מיט דעם האט מען א דאך איבערן קאפ, אזוי, דאס איז די שכל פון די עולם הזה, דאס איז א שכל, עס מאכט סענס, קיינער נישט מחולק, איך זאג דיר, כל העולם כולו נישט קיינער מחולק, אבער עס איז מוסבר, דו קענסט פארשטיין פארוואס? אפשר וועט איינער קומען זאגן גאנצעטע תורות פארוואס עס איז גוט, ווייל, מען קען זאגן, מען קען זאגן, אבער רוב מענטשן ווייסן נישט פארוואס און קיינער, און עס קען אפילו זיין אז עס איז נישט דא קיין פארוואס, עס קען זיין אז אליבא דאמת מאכט נישט קיין סענס, עס איז סתם. ככה. ס'איז זיכער אז אליבא דאמת מאכט עס ווייניגער סענס, ווי דאס אז א פרה אדומה דארף זיין רויט, ווייל ס'איז מידת הדין. נאר אונז לעבן אין די עולם הזה, און אין עולם הזה זענען דא געוויסע חק, דא געוויסע הלכות וואס מאכט סענס, וואס מאכט נישט סענס, ווער מחליט דאס? כ'ווייס נישט, די פרעזידענט, די יו ען, כ'ווייס נישט ווער מאכט אפ, קיינער מאכט נישט אפ, אבער קלערלי, דער וואס איז ממונה אויף עולם הזה, ער מאכט אפ, דער מלאך הממונה עולם הזה, ער מאכט אפ וואס מאכט סענס אין עולם הזה.

סא, מאכן סענס מיינט אזא סארט זאך, אז עס שטימט אזוי גוט ווי מיט דאס אז מען דארף צאלן רענט ווען מען ווען מען וויל וואוינען אין א הויז. ער זאגט דאך, נו יעצט, זיי מיך מסביר פארוואס א פרה אדומה. איך האב נישט אים וואס צו זאגן. די איינציגסטע זאך וואס איך קען אים זאגן, דארפסט געדענקען, די איינציגסטע סארט שכל וואס הערשט אין די וועלט, איז די סארט שכל וואס זאגט, איינער האט געזאגט און ער לאזט נישט. פארוואס פארוואס דארף איך צאלן רענט? ווייל מיין באס וועט וועט מיך ארויסווארפן, נעמען אים אין קאורט, מאכן עוויקשאן, און סוף וועל איך זיין אינדרויסן. אקעי, איך מוז צאלן. ווייסט וואס? ווייסט פארוואס מען דארף האבן די רויטע קי? ווייל דער אייבערשטער פירט זיך אזוי ווי דיין לענדלארד און ער לאזט נישט מען זאל אריין גיין אין זיין הויז, אין זיין בית המקדש, אויב מען האט נישט געטון דאס פראסעס, פארוואס די פראסעס? אזוי אזוי האט ער געזאגט, ער איז די באס, ער זאגט. דאס איז די מערסטע וואס איך קען דיך מסביר זיין. מיט דיין שכל, דאס הייסט מסביר זיין. דאס איז די איינציגסטע סארט זאכן וואס דו פארשטייסט. אנדערע ווערטער, פארוואס איז בכלל דא הייזער? פארוואס איז בכלל דא אזא זאך רענט? פארוואס איז בכלל דא אזא זאך געלט? קיינער ווייסט נישט, קיינער אינטערעסירט זיך נישט אזוי. פארוואס איז בכלל דא אזא זאך טומאת מת? פארוואס בכלל א רויט? פארוואס בכלל א קי? וואס א חילוק? איך זאג דיך, אריינצוקומען אין דעם הויז דארף מען צאלן, דארף מען טון די פעולה, און שוין, פארשטייסטו זייער גוט, דאס איז וואס מענטשן זאגן געווענליך ווען זיי זאגן אז כל התורה כולה איז חק בלי טעם. יעצט פארשטיי אונז פארוואס דאס וואס אונז האבן פריער געזאגט אז ס'איז דא ידיעה און אלע אלע תורה'לעך זאגן אז נישט נאר פרה אדומה וואס איז א חק, אלע מצוות זענען א חק, ס'איז אמת. ווייל סך הכל דא איז א זאך וואס איז פאר סאם ריזען, אויך נישט קלאר פארוואס, איך זעה נישט א גרויסע חילוק, דא עפעס מענטשן זאגן קלאר אז עס איז עפעס א זאך וואס שטימט זיי נישט אין זייער אין זייער וועלט, ממילא זאגט ער אז עס האט נישט קיין טעם, וואס קען איך דיך זאגן, דער אייבערשטער האט געהייסן, דאס איז א קלאר אזוי פראבלעם. די פראבלעם איז נישט די קי, די פראבלעם איז די וועלט וואס דו וואוינסט אין. דו וואוינסט אין אזא סארט וועלט ווי די סארט טעם וואס פרה אדומה האט עקזיסט נישט אין יענע וועלט. און איך קען דיך נישט העלפן. דו קענסט גיין אין א אנדערע וועלט אדער קענסטו בלייבן דא אדער זאגן מען דארף ווייל מען דארף און א גוטן טאג. און מען דארף טאקע ווייל אנישט איז נישט גוט דארף מען דאך זאגן דאס. וואס פאר א וועג איז דא צו ענטפערן די קשיא? און באמת, דאס איז די תירוץ אויף אלע קשיות. כל העולם הזה אינו עושה סענס. די גאנצע וועלט מאכט נישט קיין סענס. נישטא קיין שום ריזען פאר אלע זאכן וואס זענען דא, בתוך עצמם. וויאזוי ווייס איך אז זיי מאכן נישט קיין סענס? וואס איז די הכרח? איך קען דיר זאגן בדרך אמונה, יעדער איינער וואס גלייבט אין א גאט, יעדער איינער וואס גלייבט אין העכערע סיבות פאר די וועלט, גלייבט אז די וועלט מאכט נישט סענס אן דעם, יא? ס'איז דא א הוכחה פאר גאט, ווייסט? די וועלט אזוי ווי ס'איז, מאכט נישט קיין טראפ סענס. פארוואס ווערט א מענטש געבוירן? פארוואס שטארבט ער? על מה שוא בראת כל בני אדם? ס'מאכט נישט קיין טראפ סענס. אה, זאגן אונז, כ'ווייס נישט אויב מ'פארשטייט די תירוץ, אבער זאגן אונז אז די תירוץ איז, די הסבר אויף דעם, די סיבה אויף דעם איז נישט, די הסבר פון עולם הזה איז נישט אין עולם הזה. סיבה איז, ס'איז דא עפעס א תכלית, ס'איז דא עפעס א מטרה, ס'איז דא עפעס. דברים עליונים, ס'דא עפעס א מער מופשט'דיגע וועג, ס'דא עפעס א וועג וויאזוי צו לעבן גוט, וואס מיט דעם קען פארשטיין איז מסביר די וועלט אויך, אבער נישט די וועלט קען זיך נישט אליינס מסביר זיין. די רגע וואס דו פארשטייסט דאס, קענסטו פארשטיין פרה אדומה אויך. צו יעצט, קען זיין ס'דא א חילוק פון פרה אדומה אויך אין יענע וועלט, איך ווייס נישט, אבער על כל פנים מ'קען פארשטיין פרה אדומה אויך אויב אזוי. אבער די סיבה, און עס איז

אדער גלות, אדער די פראבלעמען, דאס הייסט ווי לאנג א מענטש גייט גוט, דאכט זיך אים אז די וועלט מאכט סענס, ס'מאכט סענס, אלעס שטימט, אה מיטאמאל איז ער קראנק געווארן, מיטאמאל האט ער פארלוירן זיין געלט, מיטאמאל האט ער פארלוירן זיין חבר, מיטאמאל איז ער זיך צוקריגט, אה ס'שטערט אים עפעס, סאו ס'מאכט נישט קיין סענס די וועלט, סאו נישט נאר עס מאכט נישט סענס, יא, ס'נישט פשט מ'קען פארענטפערן די קשיא, דאס איז א כלל גדול, יא, און מ'דארף געדענקען דאס, wow. יא, מענטשן וואס זענען דורכגעגאנגען א געוויסע משבר אין זייער לעבן. ווייסן אז ס'האט נישט פארענפ מען פארענפערט עס נישט דורך סאלוון די פראבלעם אויב אויב ס'איז א ס'האט אנגערירט נוגע עד הנפש יא אין אנדערע ווערטער א מענטש מ'קען מיין מ'וואלט געקענט מיינען אז איך ווייס איינער איז א א נאנטער זיינער איז געשטארבן און עס איז א מורא'דיגע. ווייטאג, ס'איז אים צובראכן געווארן זיין וועלט, ס'איז וואט צריך עיון, צריך עיון על כל עולם כולו, צריך עיון על כל עולם כולו, צריך עיון אז דיין דיין חבר איז געשטארבן, דיין זון איז געשטארבן, איך ווייס, צריך עיון. אבער באמת, יעדער איינער וואס איז דורך געגאנגען אזא סארט זאך, פארשטייט אז די קשיא, מען וועט אים צוריקגעבן זיין זון תחיית המתים, איך ווייס וואס, אז ער האט פארלוירן זיין געלט, ער וועט צוריק געבן זיין געלט, והשם ברך את אחרית איוב מראשיתו, עס וועט נישט ענטפערן די קשיא, פארוואס?

און וואס איז די תירוץ וואס די וואס די קבלה זאגט וואס די וואס די חכמה זאגט? חכמה זאגט א תירוץ אז ביסט גערעכט. זייער וויכטיג דאס אויכעט. חכמה איז מכיר אין דעם אז די וועלט מאכט נישט קיין סענס. ס'נישט קיין חכמה צו זאגן אבער ס'מאכט יא סענס, און נישט. אבער די חכמה זאגט אז די חכמה, די תורה, די חכמה, חוקת התורה, די תורה, זי קען מאכן סענס פון די וועלט. און ווער ס'איז זיך מתדבק אין די תורה, ווער ס'טראכט פון די תורה, ווער ס'לעבט לפי די תורה, ס'לעבט לפי די חכמה, ער האט א לעבן, זיין לעבן מאכט סענס. און נישט נאר ס'מאכט סענס, נאר ס'קען צוריק באלעבן חלקים וואס זעהן אויס אז זיי מאכן נישט קיין סענס, וואס האבן נישט געמאכט קיין סענס, זענען צובראכן געווארן. און די איינציגסטע וועג וואס ס'קען עס טוהן, איז אויב דו וועסט מכיר זיין, דאס איז אמת אפשר די סוד פון וואס מיר זאגן, דו וועסט מכיר זיין אז אזוי ווי ס'איז האט נישט קיין פשט, ס'הייסט די זאך קען זיך נישט אליינס מסביר זיין, אזוי ווי למשל א מענטש, אזוי ווי די פשוט יא אמנון יצחק ראיה, א מענטש קען זיך נישט אליינס מסביר זיין פארוואס נישט, ווייל ער האט זיך אליינס געבוירן. דאס הייסט, דו קענסט זיך נישט אליינס פארשטיין, דו קענסט זיך נישט אליין עקספלעינען, נישט נאר פארשטיין, וויאזוי איך בין געווארן איך. איך בין נישט געווארן איך, איך האב זיך נישט אליינס געמאכט. אויב איך וואלט זיך אליינס געמאכט, אלזא איך וואלט געווען א גאט, וואלט איך געווען מובן מאליו, וואלט זיך פארשטיין זיך אליינס פארשטיין, אויב איך האב זיך נישט אליינס געמאכט, אלא וואס מיין טאטע האט מיר געמאכט, יא? סאו פארט פון די הסבר אויף מיך, פרעג פארוואס בין איך וואס איך בין? פארוואס בין איך? פארוואס עקזיסט איך בכלל? פארוואס בין איך די סארט מענטש וואס איך בין? די תירוץ איז מיין טאטע, און מיין מאמע, שלושה שותפים באדם.

דורך דעם וואס איך נחמס דיין טאטע דארפסטו אליינס פארשטיין אין די אמת און אז עס מ'קען זאגן אין א געוויסע זין דאס איז א ענין פון ביטול וואס מ'קען רופן התכללות במדריגות עליונות א חלק פון דיך איז נישט דיך איך ס'הייסט פארוואס בין איך א חלק פון מיך איז פארוואס בין איך אזוי דאס איז מיין נשמה יא דאס איז דיין נשמה וואס איז מסביר פארוואס א מענטש איז די זאך וואס גיבט די תירוץ פארוואס בין איך וואס איך בין וועגן מיין טאטע עס איז דיך אדער דיין טאטע עס איז די טאטע וואס איז אין מיך יא ס'איז דאס די טייטש. אקעי. סאו דאס דאס דאס אזוי קען מען קען מען פארשטיין באופן כללי די זעלבע זאך פון פרה אדומה, זאגן דאך אז ס'איז דא אין עולם האצילות א רויטע קו, ס'נישטא קיין רויטע קו, ס'דא א אידעע וואס דאס איז די שורש פון די אידעע וואס אונז רופן רויט, און ס'קען זיין אז רויט איז נאר א רמז אבער ס'דא אזא אידעע אין די וועלט וואס הייסט דין, און ס'דא אזא אידעע וואס הייסט מיתה אדער א פראבלעם וואס הייסט מיתה און ס'איז א עכט פראבלעם, ס'דא אין עולם האצילות אויך אזא פראבלעם. עס מאכט זיך אזוי, עס קומט, קען נישט זיין אז דא דער פראבלעם אין די עולם הזה איז איינע פון די גרויסע חידושים פון די מקובלים, אפילו לאפוקי אנדערע אזעלכע סארט טעאריעס, זיי זאגן אז פראבלעמען וואס ס'דא אין עולם הזה קומען אויך אין עולם האצילות, זיי האבן אויך א הסבר, ס'הייסט ס'האט אויך א משמעות, די משמעות איז אז מ'דארף עס קאנעקטן. און דאס קענען אונז מסביר זיין אויכעט, וואס באמת מען זאגט אז דאס איז די עיקר קושיא פון פרה אדומה, עס איז באמת די קושיא פון פון פון לייף איטסעלף. די קושיא פון עולם הזה איטסעלף. וואס וויאזוי קען זיין אז ס'איז מטמא טמאים מטמא טהורים מטהר טמאים? אין אנדערע ווערטער, די זאך וואס געבט לעבן, וויאזוי קען עס געבן מיתה? אין אנדערע ווערטער, מען זאגט אז די תורה האט אין זיך סם החיים און סם המוות, למיימינים בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמוות, למשמאילים בה מיינט פרה אדומה, די צד שמאל, אזוי שטייט אין זוהר דא. וואס הייסט תורה איז דא סם המוות? וואס איז די פשט פון דעם?

איז אין די גאנצע תורה דא א מטמא מטמא טהורים סיטואשען, און דאס איז אלזא ידוע ווי כל הדברים, דאס הייסט אז ס'קען זיין ס'קען זיין אז אלע תורה וואס מענטשן לערנען אלע תורה וואס אונז לערנען מאכן אונז ערגער און נישט בעסער, קען זיין, נישט אז ס'קען זיין ס'מוז זיין אז ס'דא אזא זאך, ווייל יעדע רשעות האט תורה אויכעט, יעדע רשעות קומט פון די תורה, יעדע שלעכטסקייט קומט פון די.

יא יא, אזוי דארף עס זיין. און עס דארף אויך זיין עפעס אזא סארט זאך וואס הייסט פרה אדומה, אז ווען מען גייט עס אדורך, קען ווערן די ט די טהרת טמאים אויך. און איך מיין אז מען קען טראכטן אז די אין די סענס די מטמא טהורים, די מטמאים וואס ער איז מטהר זענען די זעלבע טמאים וואס ער האט אליינס מטמא געווען. אין די הלכה איז נישט אזוי, אין די הלכה איז עס אנדערע טייל, אבער מען קען לערנען אזוי אין די רמז. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה. און אזוי ווי אונז זאגן מען קען נישט קאנעקטן דיס לייף צו עפעס אנדערש, פאר מען איז טועם טעם מוות. די זוהר רעדט אין די המשך פון דעם באריכות. אז ושבח אני את המתים אשר כבר מתו שלמה זאגט איך בין משבח די מענטשן וואס זענען שוין געשטארבן ס'הייסט אשר כבר מתו זיי לעבן נאך אבער זענען שוין געשטארבן זיי האבן טועם געווען טעם מוות זיי האבן באמערקט אז די וועלט מאכט נישט קיין סענס. און ווי באמערקט מען עס? ס'דא מ'קען עס באמערקן מיט נסיון העוני, מ'קען עס באמערקן מיט נסיון העושר, מ'קען עס באמערקן מיט האבן אלעס און וואס איז די פוינט? ס'איז דא אלע מיני וועגן. און די פוינט איז נישט דאס, די פוינט איז עפעס וואס איז דאס און נישט דאס די זעלבע צייט. דאס איז די סוד וואס איז זייער שווער פאר מענטשן צו כאפן. איך דארף זיך מסביר זיין די עולם הזה, איך קען נישט אויב איך קיינמאל נישט מסביר פארוואס די עולם הזה עקזיסט האב איך דאך גארנישט אויפגעטון, איך האב סתם עסקעיפט. נאר אויב איך בין מסביר די עולם הזה מתוך עצמו האב איך גארנישט געזאגט, איך קען נישט מסביר זיין אזוי זאכן.

מסביר דאך עולם הזה, זיין תורה, אנדערע ווערטער, זיין תורה איז נישט קיין תורה פאר עולם הזה, זיין תורה איז נישט וועגן די רויטע קי, ס'איז וועגן די ספירת הגבורה. די ספירת הגבורה מאכט אז ס'זאל זיין א רויטע קי, און די רויטע קי איז ברענגט די ספירת הגבורה זאל דא, זאל דא זיין, און זאל דא מתקן זיין די גבורה און דא טון די אלע זאכן. און יעדע זאך וואס ער טוט אזוי, יעדע זאך, אז ער לעבט, אז ער שטארבט, יעדע סינגל זאך וואס ער טוט,

זוכן מער קלארקייט אין דעם און זוכן מער טרעפן ווי אזוי מען קען דאס טון. א גוטן שבת.